לעילוי נשמת רחל בת ר' מרדכי הירש עליה השלום ליום היארצייט שלה ג' טבת. חלקים משיחת אור לזאת חנוכה תשמ ו. דאס קומט תיכף בהמשך להמדובר במשך ימי חנוכה אין די התוועדות שלפני זה וועגן דעם ענין אז הצעה טובה און הלוואי שתתקבל אז מען זאל מוסיף זיין אויכעט דער ענין השמחה בחנוכה, אף על פי וואס די הלכה בדבר איז דאך אין שולחן ערוך, און אויכעט אראפגעבראכט אין דרושי חסידות אין שערי אורה, און אויכעט על דרך זה אין תורה אור, על דרך זה אין אור התורה פון צמח צדק, אז חנוכה איז ענינו דער נס פארבונדן מיט תורה. במילא איז דאס אויכעט פארבונדן מיט קיום המצוות בנרות חנוכה, על דרך זה אויכעט אין תפילה דער ענין ההלל, וואס דאס איז דאך אויכעט פון לשון בהלו נרו, בדוגמא פון הלל פון שם פון הלל, וואס דאס אלץ ענינים פארבונדן מיט אור. און דאס קומט אז נאך דערויף איז מען די אז ס'איז דארט א דעה אויכעט אז ס'דארף זיין אויכעט ענין השמחה בחנוכה, און ניט סתם א דעה נאר א דעה פון מורה הנבוכים אויף וועלכן מען זאגט ממשה עד משה לא קם כמשה אויפן רמב ם, וואס דאס ווערט ביי אים הלכה פסוקה בספרו הלכות הלכות אז ימי חנוכה זיינען ימי פון הודאה וימי שמחה, און אף על פי כן פסק'נט מען ווי דער דין אין טור ושולחן ערוך כאמור לעיל, בפרט נאך איז נאך צוגעקומען וואס גדולי ישראל ובפרט בזמן האחרון האבן זיך אויסגעהיט פון אריינפירן נייע מנהגים. אפילו מנהגים וואס לכאורה איז ניטא קיין חשש מצד אוריין און מוסיף זיין אין א עונג וואס מנהג ישראל אבער מאכן דערפון א קביעות גיט עס א דערנאך א פתח אז מ'זאל זיך קומען צו גיין אזוינע וואס זיינען ניט ראוי לזה און וועלן דערפון אפלערנען וויבאלד אז זיי זיינען תלמידים שלא שמשו כל צרכם. אדער בפרט ניט קיין תלמידים, און מחדש זיין ענינים וואס זיי זיינען אדער אין בהם תועלת אדער נאך מער עס איז נאך א היפך פון תועלת, וואס דאס האלט זיך אפ פון אויף מתקן זיין מנהגים חדשים, ווען האט עס א ענין און א דין פון א מנהג אז מען איז דאס מתקן ניט אלס הוראת שעה. נאר מען וויל דערפון מאכן א מנהג לכל הדורות הבאים. בשעת אבער מען רעדט אז דאס איז פארבונדן מיט דער שעה און מיט דעם מעמד ומצב וואס השעה צריכה לכך, איז דארף מען זיך זוכן אלע עצות אויף מתקן זיין בהכרח השעה, אלס א הוראת שעה פאלט אפ אויכעט דער חשש אז ס'וועלן קומען תלמידים שלא שימשו כל צרכם. אדער ניט קיין תלמידים בכלל און וועלן דאס אויסנוצן אין אן אופן בלתי רצוי, וואס דאס איז דער מעמד און מצב פון זמן האחרון, אז דער חשך פון גלות איז געווארן נאך שטארקער און מען האט קיין כח ניט אויף מלחמה האבן מיטן חשך על ידי תעניות, ווי דער אלטער רבי פסק'נט אפ אין איגרת התשובה אז בימינו אלו,

דערנאך איז אבער דא ווי שטייט שוין אין חלק ראשון שבתניא, דער גודל הענין השמחה, און ברענגט אויף דערויף אויכעט אראפ די כתבי האריזל, און כמדובר כמה פעמים איז לכאורה דאס א פסוק מפורש, און א פסק דין אין רמב ם מפורש, און ברענגט אבער אט דא אויף דערויף אראפ סיי דעם פסוק און סיי פירוש האריזל אין דעם בגודל ענין השמחה, און ווי מען איז מבאר בכמה דרושים אז שמחה איז פרץ גדר, ובפרט אין דרושי חתונה, שמח תשמח וכיוצא בזה, אז שמחה איז פרץ גדר און איז משנה די טבע ווי דאס איז לולא ענין השמחה ביז אין אן אופן הפכי. וואס דאס איז ווי חסידות טייטשט אפ דאס איז משנה דעם טבע פון בית דין דלמעלה. בית דין דלמעלה האט א טבע אין וועלכן זיי זיינען באשאפן געווארן, זאגט מען אז דאס איז אויך א ענין של טבע, טאקע א טבע קדוש פון א בית דין של מעלה, העכער נאך פון בית דין של מטה.

און בני חיי ומזוני רויחי בפשטות בני ובפשטות חיי ובפשטות מזוני און בפשטות רויחי בכולם. וואס דאס איז דער ענין וואס הזמן גרמא, וויבאלד אז א דבר ברור אז מען דארף האבן א תיקון און א השלמה אדער ביז א ענין של שלימות, אויכעט א פסק דין גמור אין איגרת התשובה, און א פסק דין גמור ווי מען זעט אין חלישות הדור איז בפשטות אין גשמיות. קיינמאל נישט געווען אזוינע בלבולים ניט פאר קיין אידן געדאכט, ניט פאר קיין מענטשן געדאכט, מיט עניינים פון התחדשות אין בריאות הגוף ווי ס'איז דווקא בזמן האחרון. הלוואי וואלט מען נישט געליינט קיין פעיפערס, וואלט מסתמא דערויף אויכעט ווייניגער געווארן, וויבאלד אבער אז בפשטות ליינט זיך פעיפערס ווייסט מען וועגן אט די אלע חידושים, חידושים שלא רצויים, איז דאך א זיכערע זאך אז ער האט טאקע דאס געליינט דערפאר וואס יצר הרע אנסו, וויבאלד אז די זאך האט זיך שוין אפגעטון. איז דאך גם זו לטובה און כל על כל פנים כל מה דעביד רחמנא לטב עביד דארף ער זען אויסנוצן דאס וואס ער האט מבטל געווען די רגעים וואס ער האט געקאנט לערנען תורה אויף ליינען להבדיל דעם פעיפער און האט זיך דערוואוסט א דבר בלתי רצוי וואס טוט אין אים פועל'ן אן ענין של היפך השמחה, אז ביי אים זאל ווערן די שמחה אין אן אופן פון יתרון האור מתוך החשך, וואס דעמאלט איז ניט נאר לא אשים עליך די אלע ענינים, ניט נאר ס'זאל זיין די רפואה פון די אלע ענינים, נאר ס'זאל זיין אין אן אופן פון לא אשים עליך מלכתחילה. וואס אויף דערויף טוט אויף דער ענין השמחה, און וואס דערצו איז מען שייכות בזמן הזה, ואדרבה ביתר שאת וביתר עז וויבאלד אז מען דארף דערצו אנקומען מצד צורך הזמן, איז א זיכערע זאך אז דער אייבישטער גיט כח מיוחד מען זאל מרבה זיין בשמחה, וואס מצד די כל עניינים אלו האט מען אויכעט מציע געווען. וועגן מוסיף זיין אין די ימי חנוכה בהוספה דערצו וואס זיי זענען על פי שולחן ערוך ועל פי רמ"א וכו', שולחן ערוך פון הספרדים פון בית יוסף פון רמ"א וכו', זאל מען אויכעט מוסיף זיין דער ענין פון שמחה, ניט אז דאס הייסט אז מען האט שוין קובע געווען א מנהג על כל השנים כולם. ווערט זיך דער גאנצער שקלא וטריא וכו', ס'איז נישט דא קיין הכרח טראכטן וואס ס'וועט זיין איבער א יאר חנוכה, בינתיים קומט משיח צדקינו, וועט מען הערן פון אים א דבר ברור ווי מען זאל זיך פירן חנוכה הבא, בפרט נאך אז וועלן אויכעט זיין די חשמונאים הקיצו ורננו שוכני עפר, צוזאמען מיט בית שמאי ובית הלל, צוזאמען מיטן רמב ם און דעם. שולחן ערוך און בית יוסף, וועלן זיי זיך צווישן זיך דורכרעדן און מודיע זיין אז כן יקום בנוגע ימי חנוכה אין שנת תשמ ז. דערווייל איז דאך אבער חנוכה פון תשמ ו, דארף מען זיך משלים זיין אין אן אופן פון שלימות ימי חנוכה אלו. וואס דערפאר האט מען געשטורעמט אז זאל זיין דער ענין השמחה, און אין אן אופן פון מעשה בפועל און מוסיף זיין התוועדות של שמחה, בפרט נאך אז דאס גופא איז פארבונדן מיט א ענין של שמחה וואס כמה אידן קלייבן זיך צוזאמען וכאיש אחד ובלב אחד רעדן זיי אין ענינים פון פקודי הוי' ישרים משמחי לב. און זיינען מחליט החלטות טובות אויף קיום המצוות, וואס יעדע מצוה דארף זיך זיין מתוך שמחה וטוב לבב, עבדת את הוי' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, כמוזכר לעיל, און דאס זאל ארויסקומען במיוחד אנהייבנדיג פון ענייני חנוכה. דורך די סעודות חנוכה וואס כשם מרומז אין שלחן ערוך דארט וואס ווערט אפגעפסקנט אז ס'איז ניט שמחה אז די סעודות של חנוכה איז אויכעט אין זיי דא א ענין של חיוב וזכות און אויכעט א ענין של שמחה כמבואר ומובא באחרונים ומדובר כמה פעמים.